אדם יורד לתוך שדהו ווען א מענטש גייט אריין אין זיין פעלד ורואה תאנה שביכרה, ער זעהט א תאנה וואס הייבט שוין אן צו ווערן גרייט, כורך עליה גמי, ער דארף אויף דעם לייגן א שטריק, לסימן, סימן ואומר הרי זה ביכורים, זאגט ער שוין גלייך הרי זה ביכורים. שטעלט זיך דא למעשה צוויי קשיות, קודם כל, פארוואס דארף מען גלייך לייגן א סימן אויף הרי זה ביכורים, פארוואס קען ער נישט ווארטן ביז ס'וועט זיין אינגאנצן גרייט און דעמאלטס דאס ברענגען פאר די בית המקדש? און די צווייטע שאלה איז, און נאך מער אויף די ערשטע שאלה, אויב מ'האט נאר געוואלט זאגן א סימן אז ער זאל געדענקען, פארוואס דארף איך אים זאגן וועלכע סימן ער זאל מאכן צו זאגן הרי זה ביכורים? אויב א מענטש האט א אנדערע סימן וואס ער וויל מאכן, פארוואס זאגט מען די סימן פון כורך עליה גמי איך געב אים די עצה וויאזוי צו קענען געדענקען אז דאס איז די ערשטע פרוכט? און די צווייטע שאלה איז, פארוואס ברענגט דאס רש"י דווקא אויף די ווארט מראשית לכאורה דאס וואלט מען געדארפט זאגן אויף די פסוק ולקחת, מ'נעמט עס, וויאזוי מ'נעמט עס, ווען מ'נעמט עס, פארוואס ברענגט מען עס אויף די פסוק, אויף די ווארט מראשית, אז פון די ערשטע, דארטן זאגט רשי וועלכע עצה מ'זאל טון צו געדענקען וועלכע איז די ערשטע. נאר ס'קען זיין אז די רשי וויל אונז ארויסברענגען אז א מענטש האט ערשטע פרוכט, ער זעט עס, ער וויל עס ברענגען פאר ביכורים, פאר הכרת הטוב פאר די אייבערשטער, און דאס איז זייער גוט, און גלייך אין אנהייב ווען דאס הייבט אן צו וואקסן, דעמאלטס האט דער מענטש די הכרת הטוב, ער פריידט זיך, ער עפרישיעיט די נייע זאך, ער עפרישיעיט די זאך וואס הייבט זיך אן דא צו וואקסן, פארדעם איז ער גרייט עס צו ברענגען פאר ביכורים, אבער מען האט מורא געהאט אז א מענטש וועט ווארטן ביז אלע זיין פרוכטען איז גרייט, ער וועט ווארטן ביז ער איז שוין צוגעוואוינט צו דעם אז די פרוכט וואקסן די יאר, דעמאלט האב איך שוין מורא אז ער וועט פארגעסן פון די אנהייב, ער וועט פארגעסן פון די ערשטע פרוכט, די הכרת הטוב וואס ער דארף צו האבן, די פרישקייט וואס ער האט פון די ערשטע פרוכט, און ער וועט פארגעסן אדער אויסלאזן די מצוה פון ביכורים, פאר דעם זאגט רש"י גלייך אויף די ווארט מראשית אז דו ווילסט מאכן זיכער אז ער גייט נעמען ביכורים, מוזטו קודם זיכער מאכן ס'זאל זיין א ראשית גלייך פון אנהייב, און נאך א זאך וואס דו דארפסט זיכער מאכן, צו מאכן דער אנהייב, צו מאכן א טראסק פון די ערשטע זאך, מאכן א סימן, א שטארקע סימן, ביי די ערשטע זאך, ביי די אנהייב פון די ערשטע זאך, כדי אז שפעטער מיט די צייט זאלסט נישט ווערן צוגעוואוינט נאר זאלסט אייביג קענען געדענקען און האבן דעם סימן פון די ערשטע פרוכט פון די אנהייב, אז ס'איז דא א זאך פון הכרת הטוב און דאס צו ברענגען פאר די אייבערשטער, און די זעלבע זאך לכאורה קען מען זאגן יעדע איד אין זיין לעבן, ס'איז שווער צו פארשטיין, ווען מען ווערט בר מצוה אדער בת מצוה דעמאלטס הייבט מען אן צו טון די מצוות, מען הייבט שוין ענדליך אן נאך צוועלף יאר צו ווערן מחיוב במצוות, איז יעצט מאכט מען א גרויסע טראסק אויף אלע מצוות, לכאורה די טראסק און די פרייליכקייט האט מען געדארפט מאכן שפעטער, מען הייבט דאך יעצט אן, מען הייבט נאר אן יעצט צו מאכן די מצוות, איז לכאורה די גאנצע שמחה וואלט מען געדארפט מאכן שפעטער ווען מען האט שוין מקיים געווען אסאך מצוות, נאר די אמת איז אז מען האט געוואלט געבן א עצה וויאזוי קען א איד האבן א פרישקייט א גאנצע לעבן ווען אלעס אלע זיינע יארן וואס גייען קומען, ער זאל בלייבן מיט א פרישקייט צו אלע מצוות, מיט א שמחה צו די מצוות, ווי אזוי קען ער דאס מאכן זיכער, אויב די אנהייב אזוי ווי ביי ביכורים, ער וועט נעמען די אנהייב און מאכן א גוטע סימן, ער וועט מאכן א גוטע שמחה פון די מצוות, ער וועט מאכן א גוטע. מסיבה און מען נעמט זיך צוזאמען און מען מאכט א שמחה פאר די בר מצוה אדער בת מצוה, מאכט מען זיכער מיט דעם אז במשך אלע יארן וואס עט קומען אלע טויזענטע מצוות וואס א איד וועט מקיים זיין אין זיין לעבן עט בלייבן מיט די זעלבע פרישקייט און די זעלבע פעסטקייט ווי ווען ס'איז געווען ווען ס'איז געווען אין אנהייב. קול הלשון. די נעקסטע חלק וואס מען קען זאגן אז אסאך מאל מיינט מען אז די שמחה פון די מצוות איז אפשר נאר בעיקר ביי די ביי די יונגלעך, ביי די מענער, וואס ביי זיי איז דא שפעטער א מצוה פון לימוד התורה, מיט אסאך מער מצוות וואס קומען אריין, און לכאורה פאר זיי קען זיין ס'איז דא א פלאץ צו מאכן א גרויסע שמחה פון דעם, אבער ביי א מיידל וואס ווערט בת מצוה, זי איז דאך א, ביי די פרויען איז דאך ווייניגער די דגוש אויף די מצוות, מער א דגוש אויף די וויאזוי מ'גייט פירען א שטוב, און מער מען איז מער פארנומען מיט די גשמיות'דיגע חלק פון די לעבן, איז לכאורה ווי איז שייך ביי זיי די שמחה פון די פון די מצוות, ווי איז שייך ביי זיי די שמחה פון די בת מצוה פון די אנהייב וואס מען האט גערעדט ביי די ביכורים, נאר די אמת איז אז ביי דוד המלך זעהט מען אז אויף זיך אליין האט ער געזאגט, אין לדוד ה' אורי וישעי וואס מען זאגט אין חודש אלול שטייט דארט לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים, ער זאגט אז הלוואי איך וועל זוכה זיין צו עולם הבא, כ'בין נישט זיכער איך וועל זוכה זיין צו עולם הבא, הלוואי איך וועל זוכה זיין צו עולם הבא, ס'איז נישט קיין זיכערדיגע זאך, אבער מען זעט אז דוד המלך אין ספר שמואל האט ער געזאגט פאר זיין פרוי וואס האט וואס איז געווען דארט א גאנצע מעשה און זי האט בעצם אביסל חוזק געמאכט פון דוד המלך האט ער איר געזאגט. אז אזוי שטייט אין פסוק אז ועם האמהות אז די מאמעס אשר אמרת עמם אכבדה אז מיט די מאמעס וועל איך מיך מכבד זיין און די די גמרא זאגט אויף דעם אז דוד המלך האט געזאגט פאר זיין פאר זיין ווייב מיכל אז דו מאכסט מאכסט חוזק דו מיינסט ס'איז א קלייניקייט די מאמעס וואס זיי זיי זענען פארנומען מיט די הויז זענען פארנומען מיט די אלע זאכן, זאלסט וויסן אז הלוואי יהא לי חלק עמהם לעתיד לבוא, אזוי זאגט די גמרא אז דוד המלך האט געזאגט אז די די תפקיד פון די ווייבער פון די מאמעס איז אזוי גרויס אז הלוואי איך זאל האבן א חלק מיט זיי אין עולם הבא, אויף זיין אייגענע זיין אייגענע חלק האט דוד המלך געזאגט לולא האמנתי, ס'קען זיין איך וועל האבן עולם הבא, קען זיין נישט, קען זיין איך וועל מצליח זיין אין מיין תורה, מיין מצוות, קען זיין נישט, אבער די ווייבער מיט זייערע מצוות וואס זיי האבן אינדערהיים, די גשמיות'דיגע חלק וואס זיי טוען צו העלפן די די די אלעס ארום און ארום זאל זאל זאל קענען מקיים זיין די מצוות, דאס איז אסאך גרעסער, און דארט איז זיכער דא עולם הבא, פון דעם זעט מען אז עס נישט נאר אז די חלק פון די פון די ווייבער איז נישט ווייניגער ווי די מענער, נאר פונקט פארקערט, די מצוות פון די ווייבער וואס וואס זיי דארפן טוען אויב זיי טוען זייער תפקיד איז זיי זיכער עולם הבא זענען נאך מער ווי די מענער אסאך מאל.